מאנטאג מקץ, ווען מ'לערנט די פיר פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די ד' פונעם מילוי י' פונעם שם ב"ן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת הרוח פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה ותבלענה, פרעה האט ווייטער געזען אין חלום ווי זיי האבן איינגעשלינגען השבלים הדקות, די דינע זאנגען, את שבע השבלים הבריאות והמלאות, די זיבן פעטע און פילע זאנגען, ויקץ פרעה און פרעה האט זיך אויפגעוועקט והנה חלום, זאגן די מפרשים אז ביז דעמאלטס האט ער נישט געכאפט אז דאס איז א חלום, ס'האט אים אויסגעזען זייער עכט, יעצט ווען ער האט זיך אויפגעכאפט האט ער געכאפט אז דאס איז אלעס נאר א חלום. נאך א פשט, ביי די פריערדיגע חלום פון די קיען האט ער געמיינט נאך, ער האט זיך געקענט נאך איינרעדן אז ס'איז אמת, ווייל א קי קען אויפעסן דעם אנדערן, אבער אז זאנגען זאלן זיך אויפעסן איינער דעם אנדערן, דאס האט ער געוואוסט דאס מוז זיין אז ס'איז נאר א חלום, ס'קען נישט זיין בהקיץ. און די דעת זקנים טייטשט טאקע ותבלענה קען נישט מיינען איינשלינגען ממש, ווייל מען ווייזט דאך נישט פאר א חלום, פאר א מענטש אין חלום, אז אן עלעפאנט גייט אדורך די לאך פון א נאדל, א זאך וואס איז נישט במציאות אז מען זאל עס זען בהקיץ, קען מען נישט ווייזן אין חלום אויכעט נישט. טייטשט ער אז דאס מיינט אז ס'האט איינגעשלינגען אין גרויסקייט, ס'איז איבערגעוואקסן און פארדעקט, אבער נישט ממש איינגעשלינגען, שפעטער זאגט ער אז מ'קען יא זאגן אז ס'מיינט איינגעשלינגען, און טאקע פארדעם האט ער געוואוסט אז ס'איז נאר א חלום. זאגט דער רש"י הבריאות שיינ"ש בלע"ז, והנה חלום, והנה נשלם חלום שלם לפניו, והוצרך לפותרים, ס'איז פארטיג געווארן א גאנצע חלום, און ער מוז שוין צוקומען צו באשיידערס. איז דא פון די מפרשים וואס זאגן אז והנה חלום מיינט אז פרעה האט אליין ביי זיך געוואוסט אז דאס איז איין חלום, די ביידע זאכן וואס ער האט געזען, סיי פון די קיען סיי פון די זאנגען, דאס איז אלעס איין גרויסע חלום און ס'מיינט נאר איין זאך, ווי די ספורנו זאגט, ווייל ער האט זיך געזען שטיין ביים זעלבן פלאץ, געווענליך ווען א מענטש כאפט זיך אויף און ער שלאפט צוריק איין, גייט נישט די חלום ווייטער אויפן זעלבן אופן, ער האט זיך געזען שטיין ביים זעלבן טייך און ער האט געזען אז שטאטס קיען קומען יעצט ארויס זאנגען, האט ער פארשטאנען אז דאס איז איין ס'איז איין פתרון, ס'מיינט איין זאך. און דאס איז די פשט והנה חלום, און שפעטער זעט מען טאקע ער זאגט אויך בלשון יחיד חלום חלמתי, הגם אין די קומענדיגע פסוק שטייט ואין פותר אותם לפרעה, זאגן טאקע די מפרשים אז די פשט איז אפילו איינס פון די צוויי האבן זיי נישט געקענט פוסל זיין, כל שכן אז זיי האבן נישט געקענט פותר זיין די ביידע אז ס'זאל האבן איין משמעות, ס'זאל מיינען ביידע איין זאך אזוי ווי יוסף האט געזאגט. זאגט דער תרגום ובלעא שבליא לקיתא ית שבע שבליא פטימתא ומליתא ואתער פרעה והא חלמא. זאגט דער פסוק ויהי בבוקר ס'איז געוועזן אינדערפרי ותפעם רוחו זיין גייסט האט אים געקלאפט. ברענגט דער כלי יקר א פשט, אונז ווייס מען א חלום וואס מען זעהט נאנט צו די אינדערפרי ווען מען שטייט אויף, דאס איז א אמת'ע חלום, איז וויבאלד ער האט זיך אויפגעכאפט און ער האט געזעהן אז ס'איז שוין אינדערפרי האט ער פארשטאנען אז דאס איז א ריכטיגע חלום פון וואס מען דארף זיין גוט דערשראקן, ממילא האט אים דאס גייסט געקלאפט. וישלח און ער האט געשיקט ויקרא און געלאזט רופן את כל חרטומי מצרים די אלע כישוף מאכער פון מצרים ואת כל חכמיה און אלע קלוגע, ויספר פרעה להם את חלומו האט ער פארציילט זיין חלום, ואין פותר אותם לפרעה עס איז נישט געווען קיינער וואס האט עס באשיידעט אויף א אופן וואס ס'זאל זיין גוט פאר פרעה. זאגט רש"י ותפעם רוחו זאגט דער תרגום ומטרפא רוחיה וואס דאס איז א לשון פון אויסגעמישט א טירוף הדעת ער איז געווען צעמישט מקשקשת בתוכו כפעמון פאר דעם שטייט ותפעם, די איבערטייטש פון די ווארט פעם איז אזוי ווי א גלעקל, עס האט געקלאפט אין אים זיין הארץ ווי א גלעקל. ובנבוכדנצר הוא אומר, ותתפעם רוחו, און דארט האט א איבעריגע ת', זאגט דער מזרחי ווערט עס גערעכנט כאילו ס'וואלט געשטאנען ותפעם ותפעם צוויי מאל, לפי שהיו שם שתי פעימות, דארט איז געווען צוויי קלאפענישן, שכחת החלום, סיי ער האט פארגעסן דעם חלום, והעלמת פתרונו און אויכעט אז ער האט נישט געוואוסט די באשיידונג דערפון. זאגן די מפרשים פארוואס פרעה טאקע האט נישט פארגעסן דעם חלום, ווייל אויב ער וואלט פארגעסן דעם חלום, וואלט דער שר המשקים נישט פארגעשלאגן אז מען זאל רופן יוסף, ווייל ער האט נישט געוואוסט צו יוסף קען דערמאנען א חלום וואס מען האט פארגעסן, ער האט נאר געוואוסט אז יוסף קען באשיידן א חלום וואס מען זאגט אים, און פארדעם האט דער אייבערשטער געמאכט אז פרעה זאל נישט פארגעסן דער חלום. זאגט רשי חרטומי, חרטומי איז צוויי ווערטער, הנחרים וואס זיי ווערן דערהיצט בטימי מתים מיט די ביינער פון די טויטע, דאס איז חר טימי, ששואלים בעצמות, זיי פרעגן זיך נאך ביי די ביינער, זיי נעמען א ביין זיי לייגן עס אונטערן ארעם און זיי היצן זיך אן, זיי היצן אן דעם ביין און ס'נעמט זיך רעדן, טימי הן עצמות, בלשון ארמי, ובמשנה טרעפט מען א אויסדרוק בית שהוא מלא טמיא וואס דאס מיינט מלא עצמות. ואין פותר אותם לפרעה זאגט רש"י פותרים היו אותם זיי האבן טאקע פרובירט צו באשיידן, אבל לא לפרעה אבער ס'האט נישט געפאלן פאר פרעה, שלא היו קולן נכנס באזניו זייער קול איז אים נישט אריין אין די אויערן. ולא היה לו קורת רוח בפתרונם ער איז נישט געווען צופרידן מיט זייער באשיידונג, שהיו אומרים איינע פון די באשיידונגען וואס זיי פלעגן זאגן איז געווען שבע בנות אתה מוליד שבע בנות אתה קובר, זיי האבן געזאגט אז די זיבן קיען וואס דו האסט געזען דאס מיינט אז דו גייסט געבוירן זיבן טעכטער, און ווען זיי ווערן איינגעשלינגען מיינט עס אז זיבן טעכטער וועסטו באערדיגן. זאגט דער תרגום יונתן, באמת זענען זיי טאקע געווען גרויסע חכמים, און געווענליך האבן זיי געקענט באשיידן געהעריג זיינע חלומות, יעצט האט דער אייבערשטער אוועקגענומען זייער חכמה, ווייל ס'איז געקומען די צייט פון יוסף הצדיק ארויסצוקומען פון תפיסה. דער אור החיים הקדוש זאגט ואין פותר אותם לפרעה, פרעה ווייסט מען די נאמען פון די קעניגן פון מצרים אלע האבן געהייסן פרעה, ס'איז נישט געווען א פריוואטע נאמען, ס'איז געווען די נאמען פון די מלוכה, איז דאס איז די פשט ואין פותר אותם לפרעה ווי ס'שטייט אין מדרש אז פרעה האט זיי געזאגט ווען א קעניג זעהט א חלום מיינט עס נישט נאר אים אליין ממילא דו קענסט נישט זאגן אז ס'מיינט זיבן טעכטער וואס דאס איז דאך א פריוואטע משפחה אנגעלעגנהייט ס'מיינט זיכער עפעס וואס האט צוטון מיטן גאנצן פאלק ממילא ס'איז נישט געווען קיין פותר וואס זאל זיין צופרידן פאר פרעה פאר די מלוכה קיינער האט נישט געזאגט אז דאס האט עפעס צוטון מיט די מלוכה און פארדעם איז ער נישט געווען צופרידן. אנדערע זאגן לויט וואס מיר האבן פריער געשמועסט, ואין פותר אותם, מיינט אז ס'איז נישט געווען קיינער וואס זאל צאמשטעלן די ביידע חלומות און זאגן אז דאס איז איין גרויסע חלום, ווייל אין מדרש שטייט אז אויסער די שבע בנות אתה מוליד אתה קובר וואס דאס איז געווען א באשיידונג אויף די זיבן קיען, אבער די זיבן זאנגען האבן זיי געזאגט דאס מיינט אז דו וועסט אייננעמען זיבן לענדער און נאכדעם וועלן זיי מורד זיין ווידערשפעניגן אין דיר. האבן זיי ווייטער אפגעטיילט און געזאגט אז דאס איז צוויי באזונדערע זאכן, פאר דעם איז ער נישט געווען צופרידן, ווייל ער האט פארשטאנען פון זיין חלום אז דאס איז ביידע איינס. נאך א פשט איז דא פון מהרש"ל, אז ער איז נישט געווען צופרידן מיט די שבע בנות אתה מוליד און שבע בנות אתה קובר, ווייל ער האט געזאגט, אויב אזוי פארוואס דארף מען מיר ווייזן דאס אין חלום פון פריער, דאיה לצרה בשעתה, ס'איז דאך נישט דא עפעס וואס איך קען טון צו פארמיידן אז דאס זאל פאסירן, ממילא קען נישט זיין אז דאס האט מען מיר געוויזן אין חלום. ווען יוסף האט אים געזאגט אז דאס מיינט הונגער יארן מיט זאטע יארן, האט ער זייער גוט פארשטאנען פארוואס מען האט אים עס געמאלדן, ווייל דאס איז יא א זאך וואס מען דארף זיך פון פריער צוגרייטן אוועקלייגן פון די זאטע יארן אויף די הונגער יארן. זאגט דער תרגום והוה בצפרא ומטרפא רוחיה ושלח וקרא ית כל חרשי מצרים וית כל חכימהא, ואשתעי פרעה להון ית חלמיה ולית דפשר יתהון לפרעה. זאגט דער פסוק וידבר שר המשקים את פרעה לאמור, דער שר המשקים האט גערעדט צו פרעה אזוי צו זאגן, את חטאי אני מזכיר היום, ס'טוט מיר וויי זאגט ער איך דארף אויפברענגען נאכאמאל מיינע זינד, אבער איך מוז דאס טון, איך האב צוגעזאגט פאר יוסף אז איך גיי אים מזכיר זיין פארן קעניג, ממילא אפילו איך דעק יעצט אויף מיינע זינד און איך דערמאן עס נאכאמאל, מוז איך דאס טון. ס'איז דא וואס זאגן אז חטאי איז א לשון רבים, צוויי זינד, איין זינד אז ער האט געזינדיגט פאר פרעה און א צווייטע זינד אז צוויי יאר צייט האט ער פארגעסן דעם צוזאג וואס ער האט צוגעזאגט פאר יוסף הצדיק אז ער גייט אים דערמאנען. אנדערע זאגן די פשט פון את חטאי אני מזכיר היום אז פרעה זאל נישט מיינען אז ער גייט זיך יעצט אפרעדן פארוואס ער האט אים געלייגט אין תפיסה און ער קען אים נאך מעניש זיין אויף דעם, ער מיינט צו זאגן ניין איך האב גארנישט קיין טענות חלילה, איך ווייס אז ס'איז צוליב מיינע עבירות, כ'מוז נאר יעצט נאכאמאל רעדן דערפון ווייל איך וויל צוקומען צו עפעס אז כ'האב דארטן געטראפן יוסף און ער האט זייער גוט באשיידט דעם חלום. זאגט דער תרגום ומליל רב שקי עם פרעה אדער לפרעה למימר ית סורחני אנא מדכר יומא דין. זאגט דער פסוק פרעה קצף על עבדיו דער שר המשקים דערמאנט פרעה אז ער האט זיך אויפגערעגט אויף זיינע קנעכט ויתן אותי און ער האט מיך אריינגעגעבן במשמר אין א תפיסה בית שר הטבחים אינעם שטוב פונעם שעכט מייסטער אותי ואת שר האופים מיך צוזאמען מיטן שר האופים מיטן באק מייסטער איז באמת פארוואס שטייט דא צוויי מאל אין פסוק אותי ויתן אותי און אותי ואת שר האופים, זאגט די דעת זקנים אז ער האט געמיינט ארויסצוברענגען אז ער די שר המשקים און די זעלבע די שר האופים זענען ביידע געווען אינעם זעלבן טורמע צעל, מען האט נישט קיינעם געגעבן עפעס לייכטערע באדינונגען ווי דעם צווייטן, ווען זיי וואלטן געווען אין פארשידענארטיגע שטיבעלעך וואלט איך געקענט זאגן אז יוסף האט נישט באשיידעט דעם חלום לויט ווי ער האט געזען מיט זיין רוח חכמה, נאר ער האט געזען אז מען באגייט זיך דארט מיט איינעם לייכטער ווי מיטן צווייטן האט ער פארשטאנען אז איינער איז שוין נידון למיתה און דער צווייטער וועט בלייבן לעבן, פארדעם האט דער שר המשקים ארויסגעברענגט ניין, איך מיטן שר האופים זענען מיר געזיצן אינעם זעלבן שטיבל, מען האט אונז די זעלבע באדינט און די זעלבע זאכן האבן אונז ביידע געהאט, און דאך האט ער באשיידעט אז אים וועט מען הרג'נען און מיך וועט מען לאזן לעבן, און פון דעם זעט מען זיין גרויסע חכמה. זאגט די תרגום, פרעה רגיז על עבדוהי ויהב יתי במטרת בית רב קטוליא יתי וית רב נחתומי.

זי האט געמיינט צו זאגן זאגט די מלבי"ם גלייך אינדערפרי נאך פאר ס'איז אדורך אסאך צייט פון די מעשה וואס דעמאלטס קען זיך שוין טוישן די צורה, איך האב עס אריינגעכאפט גלייך אינדערפרי און געזען אז דאס איז נישט די זעלבע ער האט נישט די זעלבע שטריכן ווי מיין קינד, נאך א זאך זאגט די מלבי"ם אשר ילדתי ווייס מען דאך אז איינע פון די פרויען די תובעת וואס איז געקומען צו דין תורה זי האט געהאט דעם קינד דריי טעג פאר די אנדערע ממילא זי זאגט דאס איז נישט מיין זון וואס איך האב געבוירן נאך פריער, מ'האט געקענט זען אויף דעם טויטן קערפער אז דאס איז א פריש געבוירן קינד און ס'איז געבוירן דריי טעג שפעטער ווי מיינע. זאגט די תרגום, וקמית בצפרא לאונקא ית ברי והא מית, ואסתכלית ביה בצפרא והא לא הוה ברי דילידית. זאגט די פסוק, ותאמר האשה האחרת, די אנדערע פרוי די נתבעת האט געזאגט, לא כי, נישט אזוי, נאר בני החי, מיין זון איז די לעבעדיגע ובנך המת און דיין זון איז די טויטע. וזאת אומרת און די תובעת האט געזאגט לא כי, נישט אזוי ווי דו זאגסט, בנך המת ובני החי, דיין זון איז די טויטע און מיין זון איז די לעבעדיגע, ותדברנה לפני המלך און אזוי האבן זיי גערעדט און איבערגעזאגט זייערע טענות און זיך מתווכח געווען, אזוי ווי עס איז די סדר ביי דין תורה אז מען זאגט איבער די טענות נאכאמאל און נאכאמאל און מען טענה'ט זיך גוט ארום. זאגט דער תרגום ואמרת אתתא אוחרנתא לא כן ברי חיא ובריך מיתא ודא לדא אמרא לא כן בריך מיתא וברי חיא ודיינן קדם מלכא זאגט דער פסוק ויאמר המלך האט דער קעניג שלמה איבערגעחזרט זייערע טענות און פון דא לערנט מען ארויס אז דער דיין דארף איבערזאגן ביידנ'ס טענות אז זיי זאלן זען טאקע צו דער דיין האט גוט אויפגעכאפט אלע טענות ווייל אויף דעם גייט ער ארויסגעבן שפעטער דעם פסק האט ער עס איבערגעשמירט אזוי, זאת אומרת די פרוי זאגט, זה בני החי ובנך המת, דאס איז מיין זון דער לעבעדיגער און דיין זון איז דער טויטער, וזאת אומרת און די פרוי זאגט, לא כי, נישט אזוי, בנך המת ובני החי, דיין זון איז דער טויטער און מיין זון איז דער לעבעדיגער. זאגט דער תרגום ואמר מלכא, דא אמרא דין ברי חיא ובריך מיתא, ודא אמרא, לא כן בריך מיתא וברי חיא. זאגט דער פסוק ויאמר המלך האט שלמה המלך מיט זיין גרויס חכמה געזאגט אזוי קחי לי חרב ברענגטס מיר א שווערד ויביא החרב לפני המלך מ'האט געברענגט א שווערד פארן קעניג זאגט דער תרגום ואמר מלכו עשה לי חרבו ועשי חרבו לכבוד המלכו זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל טז שלחה נערותיה, די תורה, די חכמה, זי שיקט אירע דינסטן, ווי רש"י זאגט דאס מיינט אדם וחוה, אדער מיינט עס משה ואהרן, און די מפרשים זאגן אז דאס מיינט אלע חכמים פון אלע דורות, וואס זיי זענען די שיק יונגלעך פון די תורה, אויסצולערנען די חכמה, חכמה איז נישט א זאך וואס א מענטש קען אליין געוואר ווערן, דאס איז א זאך וואס מען מוז הערן פון א רבי'ן, תקרא זי רופט, על גפי מרומי קרת. אויף די הויעכקייטן אדער אויף די פליגלען פון די הויעכקייטן פונעם שטאט שטייט זי אויף א הויעך פלאץ וואו יעדער קען הערן, און זי רופט אויס. זאגט דער תרגום ושדרת טליתהא דתקריאן על גב רמתא עשינתא דנצירן, וואס זאגט די חכמה, מי פתי, ווער איז דער נאר וואס מען קען אים גרינג איבעררעדן, יסור הנה, זאל ער זיך אהערקערן, ער זאל אפלאזן זיינע נארישקייטן און זאל קומען צו מיר, חסר לב, איינער וואס ס'פעלט אים דאס גאנצע הארץ, אדער ווי דער מלבי"ם זאגט, איינער וואס ער קען זיך נישט געוועלטיגן אויף זיינע תאוות, אמרה לו, זאגט די תורה צו אים, אויכעט קום אהער, זאגט די תרגום מאן דשבר ניתי לותי וחסיר רעינא אמרת ליה, זאגט די תורה לכו לחמו בלחמי, עסט שפייזטס ענק מיט מיין ברויט, ושתו ביין מסכתי און טרינקטס ענק אן מיט די וויין וואס איך האב אנגעשטעלט מיט וואסער, לחמו בלחמי זאגט די גר"א דאס גייט ארויף אויף תורה שבכתב, און יין מסכתי גייט ארויף אויף תורה שבעל פה.

זאגט די משנה מסכת שבת פרק י', המצניע, איינער וואס ער לייגט עפעס אוועק, לזרע, צו זאמען, ער וויל איינפלאנצן, נעמט ער איין קערנדל, וואס אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרק אז געווענליך די שיעור פון איינפלאנצן איז אביסל ווייניגער ווי א גרוגרת, און נאך דעם איז דא אנדערע מיני זאמען וואס די שיעור איז אביסל ווייניגער, צוויי צו פינף, אבער ווען א מענטש איז מחשיב א זאמען און ער באהאלט עס ער לייגט עס אוועק ווייל ער וויל עס גיין איינפלאנצן, איז די שיעור אפילו א כל שהוא. די זעלבע זאך ולדוגמא, ער וויל ווייזן פון דעם א סעמפל א ביישפיל ער וויל עפעס פארקויפן און ער צייגט מיט דעם פאר די קונדן וואס ער האט צו פארקויפן, איז אויכעט חייב ווען מען טראגט עס ארויס בכל שהוא, ולרפואה די זעלבע זאך טאמער א מענטש לייגט עפעס אוועק סיי וואס פאר א זאך, אויב זיין צוועק איז פאר א רפואה צוועק איז אפילו א כל שהוא איז מען חייב, והוציאו בשבת און נאכדעם טראגט עס ארויס אין שבת חייב בכל שהוא, פאר די אלע צוועקן אז מען טראגט עס נאכדעם ארויס אין שבת איז מען מחויב אפילו ווען עס האט נאר געהאט א כל שהוא. זאגט די ברטנורא, אפילו דער מענטש בשעת'ן ארויסטראגן האט ער פארגעסן פארוואס ער האט עס אוועקגעלייגט, ער האט עס סתם ארויסגעטראגן, איז ער אויכעט מחויב בכל שהוא, ווייל ער טראגט עס ארויס אויפ'ן פריערדיגן מחשבה וואס ער האט עס אוועקגעלייגט פאר א צוועק. וכל אדם, א צווייטער מענטש וואס ער האט עס נישט באהאלטן, אין חייב עליו אלא כשיעורו, א צווייטער מענטש זאל נעמען די זאך אפילו ראובן האט עס אוועקגעלייגט פאר א צוועק, וועט שמעון עס ארויסטראגן, וועט ער נישט מחויב זיין נאר אויב ס'האט דעם שיעור זרע וועט זיין די שיעור אפאר קערנדלעך צו א פחות מכגרוגרת, און אזוי יעדע זאך פארוואס די צוועק דערפון איז באשטימט. זאגט די משנה חזר והכניסו, איז דא וואס טייטשן חזר ער האט צוריק געצויגן, ער האט עס געהאט געפלאנט אוועק צו לייגן אויף איינצופלאנצן, אבער ער האט צוריקגעצויגן פון די מחשבה, און נאכדעם והכניסו האט ער עס אריינגעברענגט און די זעלבע זאך ארויסגעטראגן, נישט קיין חילוק וואס ער האט געטון דערמיט, אינו חייב אלא כשיעורו, דעמאלטס איז מען נאר חייב אויב ס'האט דעם שיעור, ס'האט פארלוירן דעם חשיבות פון די אוועקלייגן, ווייל ער האט צוריקגעצויגן פון זיין מחשבה, און ער וויל עס מער נישט איינפלאנצן, ער וויל עס מער נישט נוצן פאר רפואה, ממילא דארף עס האבן דעם שיעור כדי מ'זאל מחייב זיין. משנה בית. המוציא אוכלין ווען איינער טראגט ארויס עסנווארג פון א שטוב, ונתנן על האסקופה, ער האט עס אראפגעלייגט אויף דעם שוועל פארנט פונעם טיר, און דא רעדט מען פון א שוועל וואס האט א דין פון א כרמלית. א כרמלית איז די הלכה אז ווען מען טראגט ארויס פון א רשות היחיד צו א כרמלית איז עס א איסור דרבנן, און ווען מען טראגט פון די כרמלית צו א רשות הרבים איז עס אויכעט א איסור דרבנן. מען רעדט דא פון א כרמלית, דאס הייסט אז ס'איז הויעך צווישן דריי טפחים און ניין טפחים, און ס'איז ברייט פיר אויף פיר טפחים. איז בין שחזר והוציאן, סיי אויב דער זעלבער מענטש האט עס נאכדעם גענומען פון די אסקופה און ארויסגעטראגן צום רשות הרבים, בין שהוציאן אחר, סיי א צווייטער מענטש איז געקומען און עס ארויסגעפירט ווייטער אויפן גאס, פטור איז ער פטור, מפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת, ער האט נישט געטון די גאנצע עבודה, עס איז נישט געווען קיין עקירה ברשות היחיד און הנחה ברשות הרבים, די עקירה און די הנחה איז נישט געווען פון קיין מקום חיוב, נאר איינס דערפון איז געווען אויף א מקום פטור, ממילא איז מען פטור. ווערט אויסגעשמועסט אין די גמרא אז דאס איז נאר טאקע ווען מען לייגט אראפ די זאך אויף דעם כרמלית, אויב א מענטש זאל אבער ארויסגיין פון זיין הויז צו די גאס, אפילו ער טרעט אדורך אויף א כרמלית, וויבאלד ער לייגט נישט אראפ די זאך פון די הענט, זאג איך נישט אז ווען מ'שטע אז ווען מ'גייט הייסט עס ווי מ'האט זיך אפגעשטעלט, און ס'הייסט יא ווי א עקירה פון א מקום חיוב צו א און א הנחה צו א מקום חיוב און מ'איז געהעריג מחויב. זאגט די משנה ווייטער, קופה א קארב שהיא מלאה פירות, ס'איז אנגעפילט מיט פירות, ונתנה על האסקופה החיצונה, ער האט ארויסגענומען פון זיין הויז, פון די רשות היחיד, א קערבל פול מיט פירות און ער האט עס אראפגעשטעלט אויף די דרויסענדיגע שוועל, וואס דאס האט א דין ווי א רשות הרבים, מען רעדט אז דער שוועל איז ווייניגער ווי דריי טפחים נאנט צו די גאס, צו די ערד פון די גאס, ממילא הייסט עס א געהעריגע רשות הרבים. איז אף על פי שרוב הפירות מבחוץ, אפילו רוב פון די פרוכטן זענען אנגעקומען אינדערויסן, וויבאלד א חלק פון די פרוכט, מען רעדט דא פון אזא לאנגע פרוכט אזוי ווי קישואין און דלועין, וואס רוב דערפון ליגט שוין אין רשות הרבים, אבער א חלק דערפון ליגט נאך אינעווייניג, פטור איז דער מענטש פטור, עד שיוציא את כל הקופה, דאס הייסט אויב ער זאל יא ארויסטראגן דעם קערבל אזוי ווייט אז די אלע קישואין ודלועין קומען אן אינדרויסן פונעם פונעם רשות היחיד, אלעס ליגט שוין אין א רשות הרבים, אפילו אויב די כלי אליין די קערבל ליגט נאך אביסל אין רשות היחיד, ווערט עס באטראכט כאילו ער האט ארויסגעטראגן דעם גאנצן קופה און מען איז מחויב. זעלבע זאך זאגט די ברטנורא, טאמער דער קערבל איז געווען אנגעפילט מיט קליינע קערנדלעך פון זענעף וכדומה, איז אפילו אויב א חלק פון די קערנדלעך זענען נאך אינעם שטוב, וויבאלד ס'איז דא אסאך קערנדלעך וואס זענען יא אינגאנצן אינדרויסן, ווערט עס אויכעט באטראכט כאילו די גאנצע קופה ליגט שוין אינדרויסן און מ'איז מחויב. דאס איז די שיטה פונעם ברטנורא וואס ער האט אנגענומען, אזוי ווי די שיטה פון חזקיה אין די גמרא אז די כלי טוט נישט מאכן אזוי ווי אלעס איז אזוי ווי איין גרויסע זאך און אפילו נישט די גאנצע כלי איז אינדרויסן, אויב ס'איז דא אזעלכע פירות וואס זענען שוין גענצליך אינדרויסן איז מען מחויב. דער רמב"ם נעמט אבער אן ווי די שיטה פון רבי יוחנן אז ווילאנג ס'איז נאך דא א חלק פון די כלי אינעווייניג אין שטוב הייסט עס נאך בכלל נישט ארויסגעטראגן, ממילא זאגט ער אפילו אויב די גאנצע זאך איז פול מיט חרדל וואס דאס איז קליינע קערנדלעך און רוב דערפון וואס זענען שוין אינדרויסן וויבאלד ס'איז נאך דא א חלק פון די קערנדלעך, אדער וויבאלד ס'איז נאך דא די ווענטל פונעם קופה, איז נאך אינעווייניג אין שטוב, הייסט עס אגד כלי שמיה אגד, ס'הייסט אזוי ווי די גאנצע זאך ליגט נאך אין שטוב, און מ'קען נישט מחייב זיין פארן ארויסטראגן. משנה ג', המוציא ווען איינער טראגט ארויס שבת, בין בימינו, סיי מ'טראגט ארויס מיט די רעכטע האנט, בין בשמאלו, סיי מ'טראגט ארויס מיט די לינקע האנט, בתוך חיקו, מ'טראגט ארויס אינעם בוזעם, או על כתפו, מ'טראגט עפעס אויפן אקסל, חייב איז מען חייב, שכן משא בני קהת ברענגט ער א ראיה אויף די לעצטע זאך אז טראגן אויפן אקסל הייסט געהעריג געטראגן, ווייל אזוי פלעגן די בני קהת טראגן די זאכן פונעם משכן, די ארון און די און די אנדערע כלים האט מען געטראגן אויפן אקסל, זעהן מיר אז דאס הייסט א דרך הוצאה. זאגט אבער די משנה כלאחר ידו, אויב מען טראגט עס אויף די אנדערע זייט פונעם האנט, א אומגעווענליכע שטייגער, אדער ברגלו, מען טראגט עפעס מיט די פיס, בפיו, מען טראגט עפעס אין מויל ובמרפקו, אדער מען טראגט עס מיטן עלנבויגן, זאגט דער תוספות יום טוב, ס'מיינט נישט אז מען הענגט אן א זעקל אויפן עלנבויגן, דאס איז א געהעריגע דרך הוצאה, ס'מיינט נאר אז מען נעמט לאמיר זאגן אן עפל און מען לייגט עס ביים עלנבויגן אזוי טראגט מען עס ארויס, דאס איז נישט קיין שטייגער, באזנו, מען טראגט עפעס ארויס אין אויער, ובשערו אדער אנגעבינדן אויף די האר, ובפונדתו, אין א הוילע גארטל. ופיה למטה, אויף א אופן וואס די עפענונג דערפון איז אויף אראפ, וואס דעמאלטס איז עס נישט די סדר, אויב ס'איז די עפענונג אויף ארויף, איז עס יא געווען געהעריג א דרך הוצאה, אזוי ווי א טאש. נאך א פשט זאגט ער, פונדתו מיינט א אונטערהעמעדל, וואס אויף דעם אונטערהעמעדל פלעגט זיין א טאש, איז אויב די עפענונג פונעם טאש איז אויף ארויף איז מען געהעריג מחויב און אויב די עפענונג איז אויף אראפ, מ'האט עס אנגעטון פארקערט אדער וואס דעמאלטס איז מען פטור. בין פונדתו לחלוקו, צווישן די גארטל און דעם העמדל האט ער אריינגעשטופט עפעס, ובשפת חלוקו, אינעם זוים פונעם בגד האט ער עפעס אריינגעשטופט, במנעלו, דאס איז געמאכט געווארן פון ווייעכע לעדער, בסנדלו איז געמאכט געווארן פון הארטערע לעדער, אויף די אלע אופנים פטור, שלא הוציא כדרך המוציאין, ער האט נישט ארויסגעפירט אזוי ווי די סדר פון מענטשן וואס טראגן, ס'איז זיי אנדערש, ער האט משנה געווען, ס'איז נישט קיין דרך הוצאה בכך, איז ער פטור. משנה ד'. המתכוון להוציא לפניו, א מענטש האט געהאט עפעס א פעקל, און זיין פלאן איז געווען אז ער גייט עס ארויסטראגן פארנט פון זיך ער זאל עס קענען זען, ער דארף עס קענען געהעריג אפהיטן, ס'עפעס א וויכטיגע זאך, ובא לו לאחריו, אינמיטן וועג האט זיך עס עפעס ארומגעדרייט און ס'איז אנגעקומען הונטער אים, ס'איז אנגעקומען ביי זיין רוקן זייט, פטור איז ער פטור, ווייל דאס הייסט נישט קיין מלאכת מחשבת, ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט לויט ווי ער האט געוואלט, און ס'איז אנגעקומען א שוואכערע שמירה ווי ער האט אויסגערעכנט. אויב אבער האט ער אינזין געהאט דאס צו טראגן לאחריו, ס'איז א זאך וואס מען דארף נישט אזוי גוט היטן, און ער האט געקענט באשטיין צו ליגן ביי זיין רוקן זייט ובא לו לפניו, ס'האט זיך ארומגעדרייט און ס'איז געקומען צו פארנט, חייב איז ער יא חייב, ווייל אפילו עס איז אנדערש ווי ער האט געפלאנט, איז עס אבער בעסער געווארן ווי ער האט געפלאנט, ס'האט באקומען א בעסערע שמירה, און דאס הייסט אויך מלאכת מחשבת. באמת אמרו. דאס מיינט הלכה למשה מסיני איז די הלכה האישה החוגרת בסינר א פרוי וואס זי טוט אן אזא שירצל דאס אזא מין סקירט בין מלפניה ובין מלאחריה חייבת טאמער זי האט אנגעהאנגען עפעס א זאך און זי האט עס ארויסגעטראגן צוגעטשעפעט צום שירצל סיי זי האט עס געלייגט פון פארנט סיי זי האט עס געלייגט פון הינטן איז זי מחיוב שכן ראוי להיות חוזר זי האט געוואוסט אז ס'גייט זיך ארומדרייען דאס סקירט פלעגט זיין די סדר אז אפילו מ'האט עס געלייגט פון איין זייט איז עס אנגעקומען ס'האט זיך אויסגעדרייט אויף די אנדערע זייט ממילא נישט קיין חילוק ווי זי האט געלייגט איז עס אלץ מלאכת מחשבת ווייל זי האט געוואוסט פון פאראויס אז ס'וועט זיך ארומדרייען און למעשה וועט עס אנקומען צום אנדערן זייט רבי יהודה אומר אף מקבלי פתקין דאס זענען אזעלכע פאסט טרעגערס פארן קעניג וואס זיי דרייען זיך ארום מיט בריוולעך אריין געלייגט אין רערלעך, און בשעת זיי גייען רוקט זיך עס און ס'קען גיין פון איין זייט צום צווייטן, האט רבי יהודה געהאלטן אז דארט איז אויך איתעבידא מחשבתו, ווייל ער האט געדארפט וויסן פון פאראויס אז אפילו ער האט עס געוואלט לייגן פון פארנט און ס'איז אנגעקומען פון הינטן, האט ער געדארפט וויסן פארדעם אז ס'גייט אנקומען פון הינטן, און דאס הייסט אויך מלאכת מחשבת, די חכמים האבן אבער געהאלטן אז דארט איז עס נישט אזא זיכערע זאך אז ס'גייט זיך ארומדרייען ווי ביי סינר, איז נאר ביי סינר פון די נשים האבן זיי געהאלטן אז דאס האט מען געוואוסט פון פריער אז ס'גייט זיך דרייען, אבער די מקבלי פתקין איז נישט אזוי זיכער. משנה ה. המוציא כיכר לרשות הרבים, א מענטש טראגט ארויס א ברויט אין גאס, חייב איז ער חייב, הוציאוהו שניים, צוויי מענטשן אינאיינעם טראגן ארויס א ברויט, פטורין זענען זיי פטור, און מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק בעשותה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשינה, נאר ווען איינער טוט א גאנצע מלאכה, נישט ווען ער טוט א חלק פון א מלאכה בשותפות מיט א צווייטן. לא יוכל אחד להוציאו והוציאוהו שניים, טאמער עס איז געווען צו שווער פאר איינעם צו טראגן, און פאר דעם האבן עס צוויי מענטשן געטראגן חייבים זענען זיי יא מחיוב ווייל דעמאלטס איז עס יא א ריכטיגע דרך הוצאה עס איז געמאכט געווארן אז צוויי מענטשן אינאיינעם זאלן עס טראגן, ורבי שמעון פוטר רבי שמעון האט געהאלטן אפילו אויף א אופן וואס מען קען נישט עקסטער און מען טראגט עס אינאיינעם איז מען אויכעט פטור, צוויי מענטשן וואס טוען א מלאכה זענען אייביג פטור לויט רבי שמעון. זאגט די משנה המוציא אכלין ווען איינער טראגט ארויס עסנווארג אום שבת, פחות מכשיעור, ווייניגער ווי די שיעור וואס די שיעור פון עסנווארג אז מען זאל מחיוב זיין איז, כגרויגרת, טראגט ער ארויס ווייניגער ווי די שיעור, ער טראגט עס אבער ארויס בכלי, פטור אף על הכלי, איז ער אויכעט פטור אויף די כלי וואס ער האט ארויסגעטראגן שהכלי טפלה לו, דער מענטש מיינט דאך נישט דא ארויסצוטראגן דעם כלי, ער מיינט דאך ארויסצוטראגן די עסנווארג, און אויף די עסנווארג איז ער נישט מחיוב ווייל ס'האט נישט קיין שיעור, און אויף די כלי אויכעט נישט ווייל ס'איז נאר א טפל נישט דאס האט ער געוואלט טראגן. את החי במיטה, טאמער ער טראגט א לעבעדיגן מענטש אין א בעט, פטור אף על המיטה, איז מען אויכעט פטור אויפן בעט, שהמיטה טפלה לו, די בעט איז נאר א טפל צו די מענטש, און אויף די מענטש אליין איז מען פטור, ווייל ס'איז חי נושא את עצמו, דער לעבעדיגער מענטש העלפט זיך אליין טראגן. שטעלט זיך שוין תוספות, וואס איז טאקע די סברה פון חי נושא את עצמו? ס'קען נישט זיין אז די ווארט איז ווייל ס'איז גרינגער און לייכטער פארן מענטש צו טראגן א לעבעדיגן מענטש ווי א טויטן מענטש, ווייל אסאך גרינגערע און לייכטערע זאכן ווי א מענטש אז מען טראגט עס ארויס אין שבת איז מען מחיוב און ס'קען נישט זיין אז די ווארט איז וועגן שניים שעשו מלאכה, אז דער טרעגער און דער געטראגענער העלפן זיך איינער דעם צווייטן, ווייל ס'איז דאך א זה יכול וזה אינו יכול, דער מענטש וואס ווערט געטראגן, ער קען זיך נישט אליין טראגן יעצט ווען נישט יענער טראגט אים, זאגט תוספות די ווארט איז ווייל מען לערנט אלעס ארויס פון די משכן, און ביי די משכן טרעפט מען נישט אזא זאך אז מען זאל טראגן א לעבעדיגע זאך, ווייל די תחש מיט די איילים וואס מען האט געדארפט האבן פאר די משכן, פאר די יריעות, זענען אליין געקומען לעבעדיגערהייט צו פיס, מען האט זיי נישט געדארפט טראגן, ממילא וועגן דעם אז מען טראגט ארויס א לעבעדיגן מענטש איז מען פטור. זאגט די משנה את המת במיטה חייב, אז מען טראגט ארויס א טויטן מענטש מיט א בעט, איז מען יא מחיוב. זאגט די משנה וכן כזית מן המת וכזית מן הנבילה, אז מען טראגט ארויס אפילו נאר א כזית פון א מת אדער פון א נבילה וואס דאס איז די שיעור אז ס'איז מטמא, וכעדשה מן השרץ, אזוי גרויס ווי א לינז פון א שרץ וואס דאס איז אויכעט שוין מטמא, חייב איז מען מחיוב ווייל דער מענטש וויל דאך דאס ארויסזען פונעם שטוב ווייל דאס מאכט א טומאה. ורבי שמעון פוטר, רבי שמעון האט געהאלטן אפילו א גאנצע מת אז מען טראגט ארויס, און אפילו מען טראגט אים צו באערדיגן, איז מען פטור, דאס הייסט א מלאכה שאינה צריכה לגופא, ער דארף נישט די עצם הוצאה, ער וויל פשוט אז די מת זאל נישט זיין דא, און דאס הייסט נישט אזוי ווי מען דארף האבן די מלאכה, און אין אזא פאל איז מען פטור, ס'הייסט נישט קיין מלאכת מחשבת. משנה ו'. הנוטל ציפורניו זו בזו, איינער וואס ער נעמט זיך אראפ די נעגל איינס מיטן צווייטן, מיט איין נאגל נעמט ער אראפ דעם אנדערן אום שבת, או בשיניו אדער מיט די ציין נעמט ער אראפ א נעגל, וכן שערו, ער רייסט ארויס א האר, צו מיט די ציין צו מיט די נעגל, צו מיט די הענט, וכן שפמו, די זעלבע זאך פון די שנויצן רייסט ער ארויס א האר, וכן זקנו, אדער פון די בארד, וכן הגודלת, א פרוי וואס זי פלעכט זיך די האר, וכן הכוחלת, א פרוי וואס זי שמירט זיך די אויגן, וכן הפוקסת, זי צוטיילט, זי טיילט איין די האר, זי טיילט איין, זי, דאס הייסט אויך א חלק פון בנין, ווען מען שטעלט אויס די האר, סיי אויף א אופן וואס מען צוטיילט עס און סיי ווען מען פלעכט עס, דאס איז א ענין פון א בנין, איז רבי אליעזר מחייב, אויף די אלע זאכן האלט רבי אליעזר אז ס'איז דא א חיוב חטאת, ווען מען פארבט זיך איז עס וועגן שרייבן, און גודלת ופוקסת איז וועגן בונה, און די ערשטע זאכן פון די משנה האר און נעגל, דאס איז א גזיזה, וחכמים אוסרים משום שבות, די חכמים זאגן אז ס'איז נאר א דרבנן, זיי האלטן אין דרך כתיבה בכך, אין דרך בנין בכך, און ביי האר און נעגל זאגן זיי אז ווען מ'נעמט עס אראפ מיט די האנט, ווילאנג מ'נעמט עס נישט אראפ מיט א כלי, איז נישט דא קיין חיוב חטאת, אז מ'נעמט עס אראפ מיט א כלי זענען די חכמים טאקע מודה אז ס'איז יא דא א חיוב חטאת, און די שיעור אז מ'זאל מחייב זיין ביי האר איז צוויי האר, אויב מ'נעמט ארויס א שווארצע פון א ווייסע צו א ווייסע פון א שווארצע און דעמאלטס איז די שיעור אפילו אויף איין האר, און דאס איז אסור אפילו אינדערוואכן זאגט די גמרא. די ברטנורא זאגט אז טאמער מען נעמט אראפ א האר פון א חבר איז מען חייב אפילו ווען מען נעמט עס אראפ מיט די הענט. זאגט די משנה ווייטער, התולש ווען איינער רייסט אפ אום שבת, מעציץ נקוב, פון א כלי, א שארבענע כלי, וואס ס'וואקסט דארט זאכן און ס'האט א לאך, אפילו די לאך איז נישט דווקא פון אונטן, ס'איז אויף די זייט, און ס'ליגט נישט די שיסל אויף דער ערד, ס'ליגט אביסל אויפגעהויבן, חייב איז מען חייב לויטן תנא קמא, ווייל דאס הייסט אזוי ווי ס'איז יונק פון די קרקע, און דאס הייסט ווי מ'רייסט אפ פון א זאך וואס איז מחובר לקרקע. שאינו נקוב, אויב איז דאס א קערבל, א שארבענע כלי, וואס איז נישט געלעכערט, פטור דעמאלס איז מען פטור, ווייל דאס הייסט נישט מן המחובר. ורבי שמעון פוטר בזה ובזה, רבי שמעון האט געהאלטן אז די לעכל, דאס מאכט נאך נישט אז ס'זאל הייסן אזוי ווי מחובר לקרקע, און מ'איז פטור. דער תנא קמא האלט אז אויב ס'איז דא א לעכל איז די שיעור דערפון כדי מ'זאל מחייב זיין, אויב ס'איז אזוי גרויס ווי א שורש קטן, א קליין ווארצל פון א צווייג. זאגט די גמרא אין מסכת שבת דף צדיק ה עמוד א', וועט מען מקדים זיין אז די גמרא הייבט דארט אן מיט א ברייתא, תנו רבנן, החולב, ווען איינער מעלקט א בהמה אין שבת, והמחבץ, דאס מיינט אז ער שטעלט אן די מילך, ער לייגט אריין מילך אין א מאגן פון א בהמה און אזוי טיילט זיך אפ די וואסער פון די קום, פון די מילך וואס גייט ווערן שפעטער קעז, אדער זאגט רשי מען לייגט עס אריין אין א מין כלי וואס עס טוט עס אדורכזיפן, די וואסער טריפט אראפ און די איבריגע חלק, די פארגליווערטע חלק בלייבט אויבן, והמגבן מיינט א מענטש שטעלט צאם און ער מאכט קעז, איז די שיעור אז מען זאל מחייב זיין אזוי ווי א גרוגרת. ווען איינער איז מכבד, ער קערט אויס דעם שטוב, אדער מרבץ, ער שפריצט אויס מיט וואסער אז די שטויב זאל נישט ארויפקומען, אדער הרודה חלות דבש, ער נעמט אראפ פון א בינשטאק, נעמט ער אראפ די וואקסענע חלות פון האניג, זאגט די ברייתא, טאמער עס איז געווען בשוגג בשבת, איז דא א חיוב חטאת, די רודה חלות דבש וועט מען שפעטער זען אין די גמרא אז דאס איז וועגן תולש, און ווען מען קערט אויס אדער מען שפריצט אויס א שטוב איז עס וועגן בונה, אשוויי גומות, אויב ס'איז געווען במזיד יום טוב איז דא מלקות, אזוי האלט רבי לעזער, און די חכמים זאגן אחד זה ואחד זה איז נאר א שבות. איז רש י זאגט אז אחד זה ואחד זה מיינט סיי שבת און סיי יום טוב, רש י מסכת פסחים זאגט אחד זה ואחד זה גייט ארויף אויף אויסקערן א שטוב, אויסשפריצן א שטוב, און אראפנעמען חלות דבש, דאס איז נאר א שבות, אבער מאכן קעז וכדומה, מעלקען, דאס זענען זיי מודה אז ס'איז געהעריגע דאורייתא'ס און מ'איז יא מחויב, ווי מ'וועט שפעטער זען אין די גמרא די טעם פארוואס ס'איז מחויב. דער מהרש ל ברענגט אויך אויס אז ס'איז א מחלוקת הראשונים, ס'איז דא וואס זאגן אז די חכמים קריגן טאקע יא אויף אלע זאכן, אז די אלע אויסגערעכנטע זאכן זענען נאר א איסור דרבנן, אבער דער רבינו חננאל און דער ריף און דער רמב ם האבן אנגענומען אז נאר אויף די לעצטע פאר זאכן, פון אויסקערן, אויסוואשן, און אראפנעמען חלות דבש, נאר דאס האבן די חכמים געהאלטן אז ס'איז א שבות. זאגט די גמרא ר' נחמן בר גוריא איקלע לנהרדעא, ר' נחמן בר גוריא איז אנגעקומען צו די שטאט נהרדעא, בעו מיניה האט מען אים געפרעגט אזוי, חולב ווען איינער מעלקט משום מאי מיחייב, ס'איז דאך געשטאנען אין די ברייתא אז חולב איז דא א חיוב, וואס איז די חיוב פון מעלקן, אמר להו משום חולב, ווייל ער מעלקט. מחבץ, ווען ער טיילט אפ די מילך פון די וואסער דערפון, משום מאי מיחייב, אמר להו משום מחבץ, די מלאכה דערפון הייסט מחבץ. מגבן, ווען ער מאכט קעז, משום מאי מיחייב, אמר להו משום מגבן. ער האט זיי נישט געהעריג מסביר געווען די טעמים פון יעדע זאך. אמרי ליה האבן זיי אים געזאגט, רבך דיין רבי קטיל קני באגמא הוה, ער איז געווען איינער וואס ער שניידט אפ רערלעך פון די וויזן, דיין רבי האט דאך נישט געהאט קיין צייט געהעריג מסביר צו זיין, אויסצולערנען געהעריג די אלע זאכן פארוואס מען איז מחויב. אתא איז ער געקומען שאיל בי מדרשא רב נחמן בר גוריא איז געקומען אין בית מדרש אריין פרעגן טאקע וואס איז די טעם פון די אלע זאכן? אמרי ליה האט מען אים מסביר געווען, חולב ווען איינער מעלקט חייב משום מפרק, ווייל ער נעמט ארויס איין זאך פונעם צווייטן, רש י איז מסביר, דאס הייסט נישט אז מען רייסט אפ פון מחובר, ס'איז דאך נישט מחובר לקרקע, נאר מען נעמט ארויס א זאך וואס איז געווען באהאלטן אין א צווייטע זאך, און דאס איז א תולדה פון דש. מחבץ, ווען מען טיילט אפ די וואסער פון די מילך, חייב משום בורר, מען קלויבט אויס די גוטע פון די שלעכטע, מגבן, ווען מען שטעלט צוזאם און מען מאכט קעז, חייב משום בונה, דאס איז א ענין פון בויען, און דאס איז די חיוב דערפון. ברענגט די גמרא דא אראפ א שטיקל פון דעם פריערדיגן ברייתא וואס אונז האבן אויסגעשמועסט, המכבד ווען איינער קערט אויס, המרבץ ער שפריצט אויס, והרודה חלות דבש, ער נעמט אראפ חלות דבש שטיקער האניג מיט די וואקס פון די בינען שטאק, שגג בשבת חייב חטאת, הזיד ביום טוב לוקה ארבעים דברי רב לעזער, אזוי איז געשטאנען אין די ברייתא. אמר רב לאזער מאי טעמא דרב לעזער, וואס איז די ווארט פון רב לעזער, פארוואס עפעס ווען מען נעמט אראפ חלות דבש זאל מען מחויב זיין, וואסערע דאורייתא איז דאס? ברענגט ער א פסוק דכתיב ויטבול אותה ביערת הדבש, ער האט עס איינגעטינקען אין א וואלד פון האניג, וכי מה ענין יער אצל דבש, פארוואס עפעס ווערט די האניג אנגערופן ווי א וואלד, אלא לומר לך מה יער, פונקט ווי א וואלד, התולש ממנו בשבת חייב חטאת, ווען איינער זאל אראפרייסן א צווייגל צו א בלעטל נאר פון א זאך וואס איז מחובר לקרקע אין וואלד איז מען מחויב חטאת, אף חלות דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת. זאגט די גמרא אמימר שרא זילחא במחוזא, אמימר האט מתיר געווען אין די שטאט מחוזא אז מען זאל אויסשפריצן אום שבת די שטיבער, זאגט רש"י אלע זייערע הייזער זענען געווען אויסגעפלאסטערט מיט שטיין, ס'איז נישט געווען שייך די גזירה פון אשוויי גומות וואס דאס הייסט אז מען האט אינזין אויסצופלאסטערן די ערד אז ס'זאל ווערן גלאט און דאס וואלט געווען א איסור פון בנין. אמר, ער האט געזאגט, טעמא מאי אמור רבנן, פארוואס האבן די רבנן געזאגט אז מען טאר נישט? ווייל אפילו די רבנן וואס קריגן אויף ר' אליעזר, האבן געזאגט אז עס איז א איסור דרבנן דאס צו טון, דילמא אתי לאשוויי גומות, מען וועט קומען אויסגלעטיגן די גריבער, און דאס איז א פראבלעם פון בנין, אבער הכא ליכא גומות, דא ביי אונז אין מחוזא איז אלעס אויסגעפלאסטערט מיט שטיין, און עס איז נישט דא קיין גריבער. רבא תוספאה, אשכחיה לרבינא, דקא מצטער מהבלא, ס'איז געווען זייער שטויביג ביי אים אינדערהיים, ס'איז נישט געווען געהעריג קיין לופט צו אטעמען, און ס'האט אים זייער געבאדערט.

איז דא אן עצה, מביא עריבה מלאה מים מען ברענגט א שיסל אנגעפילט מיט וואסער, ורוחץ פניו בזוית זו, די פנים וואשט ער אפ ביי איין ווינקל פונעם שטוב, ידיו די האנט וואשט ער אפ בזוית זו אין א צווייטן ווינקל, ורגליו און די פיס וואשט ער אפ בזוית זו אויף א דריטן ווינקל, ונמצא הבית מתרבץ מאליו אויף א אופן וואס מען האט נישט אינזין צו אראפזעצן די שטויב, ער האט פשוט אינזין זיך צו וואשן, און פון זיך אליין ווערט שוין די שטוב אויסגערייניגט פון די שטויב. אמר ליה לאו אדעתאי, האט יענער, דאס הייסט לויט די ערשטע וועג איז עס געווען רבינא לויט די צווייטע וועג רב אשי, האט ער געזאגט לאו אדעתאי, איך האב נישט געכאפט, אדער זאגט רש"י א פשט איך האלט נישט אז מען זאל מעגן דאס טון. תנא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, אשה חכמה, א קלוגע פרוי, וואס זי איז חתונה געהאט צו א תלמיד חכם אדער זי איז א טאכטער פון א תלמיד חכם, ווייסט זי פון דעם ברייתא און זי ווייסט פון דעם עצה, מרבצת ביתה בשבת, קען זי גיין אויסשפריצן איר שטוב אין שבת אויף דעם אופן אז מען מאכט זיך ווי מען וויל זיך וואשן און אזוי ווערט שוין די שטויב פון זיך אליין געזעצט. פירט די גמרא אויס והאידנא אין היינטיגע צייטן דסבירא לן כרבי שמעון וואס היינט פסק'נט מען ווי רבי שמעון אז א דבר שאין מתכוין איז סיי ווי מותר, שרי אפילו לכתחילה מעג מען אפילו לכתחילה אויסשפריצן ווען עס האט מען בכלל נישט אינזין גלאט צו מאכן די גריבער, און מען רעדט דא אויף א אופן וואס איז נישט קיין פסיק רישא, רבי שמעון וואלט דאך מודה געווען ביי א פסיק רישא אז מען טאר נישט אפילו מען האט נישט אינזין, וויבאלד ס'איז נישט קיין פסיק רישא און די מענטש האט אינזין אז די שטויב זאל נישט שטיקן מען זאל קענען געהעריג אטעמען, און מען האט נישט אינזין אנצופילן די לעכער מיט די שטויב און מיט די וואסער, מעג מען. זאגט די זוהר הקדוש פתח ואמר, רבי שמעון האט אנגעהויבן און געזאגט א פסוק אין קהלת, ראה חיים עם אשה אשר אהבת, תא חזי, האי קרא די פסוק ברזא עילאה איהו, דאס האט א געהויבענע סוד, ואוקמוה מ'האט עס שוין איינגעזעט, ראה חיים אלין חיים דעלמא דאתי, דאס גייט ארויף אויף די חיים פון יענע וועלט, די לעבן פון יענע וועלט דזכאה הוא בר נש דזכי ביה כדקא יאות, וואויל איז א מענטש וואס ער איז זוכה צו חיי עולם הבא אזוי ווי ס'דארף צו זיין. עם אשה אשר אהבת דא כנסת ישראל, וואס גייט ארויף אויף כנסת ישראל, דאס מיינט מען די מידת המלכות, בגין דבה כתיב אהבה, ביי איר שטייט די אויסדרוק פון אהבה דכתיב ואהבת עולם אהבתיך, אימתי בשעתא דסטרא דימינא אחיד בה, דעמאלטס ווען די צד הימין, די מידת החסד איז אנגעכאפט אין די מידת המלכות, דכתיב אזוי ווי ס'שטייט די אויספיר פונעם פסוק על כן משכתיך חסד, דעמאלטס איז דא די ענין פון אהבה. שטייט ווייטער אין פסוק אין קהלת כל ימי חיי הבלך בגין דאיהי אתקשרת בחיים, זי ווערט צוגעקניפט צום לעבן, די שכינה זאגט ער ווערט אנגערופן הבל, ווילאנג זי איז צוגעקניפט צום לעבן דורך די מעשים טובים וואס מענטשן טוען, געשעט א יחוד, ואיהי עולם און דאס איז א וועלט דחיין שריין ביה וואס דארט רוהט לעבן, דהא עלמא דא לא שריין ביה חיים, די וועלט, אונזער וועלט דא אונטן, איז נישט קיין ריכטיגע לעבן, בגין דאינון תחת השמש וואס איז אלעס אונטער די שמש וואס די מידת התפארת ווערט אנגערופן שמש, ולא מטאן הכא ס'דערגרייכט נישט אהער אינון נהורין די ליכטיגקייטן דההוא שמשא פון די מידת התפארת, ואסתלקו מעלמא ס'האט זיך אפגעטוהן פון די וועלט מיומא דאתחריב בי מקדשא פונעם טאג וואס די בית המקדש איז חרוב געווארן דכתיב חשך השמש בצאתו מאי חשך השמש דסליק נהוריה עס האט אוועקגענומען עס האט אויפגעהויבן זיין ליכטיגקייט ולא נהיר ס'שיינט מער נישט כמה דאת אמר הצדיק אבד, די מידת התפארת, וואס ווערט אנגערופן צדיק דאס איז פארלוירן געגאנגען, ממילא מוז א מענטש מיט זיינע מעשים טובים ווייטער ממשיך זיין א לעבן פאר די מידת המלכות פון די מידת התפארת. כי הוא חלקך בחיים שטייט ווייטער אין קהלת, דא הוא שמשא בסיהרא, דאס איז די יחוד וואס מען שטעלט צאם די מידת התפארת וואס ווערט אנגערופן זון, מיט די מידת המלכות וואס ווערט אנגערופן לבנה, ובעינן למיעל סיהרא בשמשא ושמשא בסיהרא דלא לאפרשא לון מען דארף זיי צאמשטעלן און זיי נישט אפשיידן, ודא הוא חולקא דבר נש, דאס איז די חלק פון א מענטש למעיל בהו לעלמא דאתי מיט דעם זכות קען מען גיין אין עולם הבא. מה כתיב בתריה, וואס שטייט שפעטער אין פסוק, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, אלעס וואס דו טרעפסט אין דיינע מעגליכקייטן צו טון זאלסטו טון, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה, דארט אין קבר וואו דו גייסט, דארט איז מער נישטא קיין מעשים, קיין חשבונות און קיין שום חכמה. האי קרא אית לאסתכלא ביה, מען דארף פארשטיין דעם פסוק. וואס הייסט כל אשר תמצא ידך לעשות?

דאס הייסט אז מען דארף טון תורה, מצוות און מעשים טובים וואס דאס פארלאנגט די נשמה, ווייל שפעטער ווען מען וועט שטארבן וועט מען שוין נישט קענען טון די אלע זאכן. דבר אחר בכוחך, דא היא אשה דקאמרן, דאס גייט ארויף אויף די כנסת ישראל, די שכינה הקדושה, דאיהי חילא, וואס זי איז די כח לאתתקפא בה, זיך צו שטארקן מיט איר בעלמא דין ובעלמא דאתי אויף די וועלט און אויף יענע וועלט. ובעי בר נש למזכי בה, א מענטש דארף זוכה זיין מיט די שכינה בהאי עלמא אויף די וועלט בהאי חילא מיט די כח, בגין דיתתקף בה בההוא עלמא, אזוי ער זאל זיך קענען מחזק זיין מיט דעם אויף יענע וועלט. מאי טעמא, פארוואס דארף מען אריינכאפן מצוות אויף די וועלט, בגין דלבתר דיפוק בר נש מהאי עלמא, ווייל נאכדעם וואס דער מענטש גייט שוין ארויס פון די וועלט, לית ביה חילא למעבד מידי, האט ער שוין נישט קיין כח צו טון גארנישט, ולומר ער קען שוין נישט זאגן, השתא יעצט מכאן ולהלאה פון יעצט און ווייטער אעביד עובדין טבין וועל איך טון גוטע מעשים. דודאי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. אי לא זכה בר נש בהאי עלמא, טאמער א מענטש האט נישט זוכה געווען, האט נישט אריינגעכאפט אויף די וועלט, לא יזכה ביה לבתר וועט ער נישט קענען שפעטער זוכה זיין בההוא עלמא אויף יענע וועלט, ואוקמוה אזוי ווי מען האט דאך שוין איינגעזעצט, מאן דלא אתקין זוודין למיהך מהאי עלמא, ווער ס'האט זיך נישט צוגעגרייט קיין צידה לדרך אוועקצוגיין פון די וועלט, לא ייכול בההוא עלמא וועט ער נישט האבן וואס צו עסן אויף יענע וועלט. ואית עובדין טבין, ס'איז דא אזעלכע גוטע מעשים, דעביד בר נש בהאי עלמא וואס א מענטש טוט דאס אויף די וועלט, דייכול מנייהו הכא וואס ער קען שוין עסן א חלק פון די שכר אויכעט אויף די וועלט, וכולא און די איבריגע די גאנצע קרן אשתאר בלייבט איבער לעלמא דאתי אויף יענע וועלט, ולאתזנא מנייהו וועט געשפייזט ווערן דערפון אויף יענע וועלט. תא חזי קום און זע יוסף זכה בהאי עלמא, יוסף הצדיק האט זוכה געווען אויף די וועלט וזכה בעלמא דאתי און ער האט זוכה געווען אויף יענע וועלט, בגין דבעא לאתאחדא באשה יראת השם, ווייל ער האט זיך געוואלט פאראייניגן מיט די אשה יראת השם וואס דאס איז די מידת המלכות כמה דאת אמר אזוי ווי אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ער האט געזאגט פאר די אשת פוטיפר וחטאתי לאלקים, איך קען מיך חלילה פארזינדיגן צו אלקים, וואס דאס איז די מידת המלכות. ובגין כך, וועגן דעם, זכה למשלט בהאי עלמא האט ער זוכה געזיין, זוכה געווען צו ווערן א געוועלטיגער דא אויף די וועלט, ער איז געווארן דער משנה למלך, וזכה לון לישראל, ער האט מזכה געווען אלע אידן, ער האט אנגעגרייט דעם וועג און אויסגעאיידלט די ערות הארץ, אז די אידן זאלן שפעטער דארטן קענען וואוינען. מה כתיב, וואס שטייט ביי יוסף? וילקט יוסף את כל הכסף, יוסף האט צוזאמגענומען דאס אלע געלט, והכי אתחזי, און אזוי פאסט טאקע, אז ער, דער יוסף, יסוד צדיק, זאל טאקע צוזאמזאמלען אלע געלט, דהא ההוא נהר, דער טייך, די מידת היסוד, דנגיד ונפיק, וואס ס'ציט זיך און ס'קומט ארויס, איהו לקיט כולא, ער נעמט אלע השפעות פון אלע ספירות העכער אים, וכל עותרא ביה קיימא, אלע עשירות געפונען זיך אין אים, ודא הוא רזא דכתיב ויתן אותם אלקים ברקיע השמים, דאס איז די סוד פונעם פסוק אז דער אייבערשטער האט עס אריינגעגעבן אין רקיע השמים, רקיע השמים דאס איז די מידת היסוד, און אלקים דאס איז די מידת הבינה. וכולא איהו כדקא יאות אלעס איז געווען טאקע אזוי ווי ס'פאסט און אזוי ווי ס'דארף זיין, דודאי יוסף בעי למשלט על מלכותא, יוסף הצדיק, די מידת היסוד, ער האט געמוזט געוועלטיגן און זיין דער קעניג, און ער האט געמוזט געוועלטיגן אויף די מידת המלכות, ותא חזי, כתיב ס'שטייט א פסוק וירכב אותו במרכבת המשנה, מ'האט אריינגעזעצט יוסף אין דעם מרכבת המשנה, מאן מרכבת המשנה, וואס איז דאס? קודשא בריך הוא עביד ליה לצדיק שליטא, דקודשא בריך הוא דער אייבערשטער האט געמאכט אז דער צדיק זאל געוועלטיגען בגין דהא מניה אתזן עלמא, ווייל פון אים, פון דעם מידת היסוד, ווערט די וועלט געשפייזט, ואיצטריך לאתזנא און די וועלט דארף דאך געשפייזט ווערן, וקודשא בריך הוא אית ליה רתיכא עילאה, דער אייבערשטער האט א מרכבה עליונה, ואית ליה רתיכא תתאה ער האט אויך א מרכבה תחתונה, רתיכא תתאה די אונטערשטע מרכבה איהי מרכבת המשנה, דאס ווערט אנגערופן די מרכבת המשנה וואס דאס איז די מידת המלכות וואס איז א מרכבה פאר די אויבערשטע ספירות, דיוסף צדיק אקרי, יוסף ווערט אויך אנגערופן א צדיק, וואס ער איז די מידת היסוד, וליה אתחזי למהוי רכיב על מרכבת המשנה, אים פאסט צו רייטן אויף דעם מידת המלכות וואס ווערט אנגערופן מרכבת המשנה, און פאר דעם שטייט טאקע מרכבת המשנה אשר לו, אשר לו זאגט ער לקידשא בריך הוא דאס מיינט אז דאס באלאנגט פארן אייבערשטן, וכולא איהלי איהו ברזא עילאה, דאס איז אלעס מיט א דערהויבענע סוד למהוי כגוונא דלעילא, אלעס פון דא אונטן איז מעין, ענדליך צו דאס וואס איז דא אויבן. אין רמב ם לערנט מען פון הלכות עבודה זרה פרק י ב, אין מגלחין פאתי הראש, א איד טאר נישט אפשערן די ווינקלען פון די האר פונעם קאפ, כמו שהיו עושים עובדי גילולים וכומריהם, אזוי ווי די געצן דינער און זייערע גלחים פלעגן טון, אז זיי פלעגן זיך ארומשניידן, איבערלאזן האר אינדערמיט און אפשניידן די ווינקלען, טאר דאס א איד נישט טון, שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם, איר זאלט נישט ארומנעמען און אפשערן די ווינקלען פון ענקערע קעפ, וחייב על כל פאה ופאה, אויף יעדן פאה באזונדער איז דא א חיוב, לפיכך, המגלח ווען איינער שערט אפ שני צדעיו אלע ביידע שלייפן, אפילו בבת אחת אויף איין מאל והתראה אחת מען האט אים נאר איינמאל געווארנט, לוקה שתיים באקומט ער צוויי מלקות איז צוויי באזונדערע לאווין. אחד המגלח הפאות בלבד ומניח שיער כל הראש, סיי איינער וואס ער שניידט נאר אראפ די פאות ער לאזט איבער די איבריגע האר, ואחד המגלח כל הראש כאחד, ער שערט זיך אפ דעם גאנצן האר פונעם קאפ אויף איין מאל, לוקה איז דא א מלקות, הואיל וגילח כל הפאות וויבאלד ער האט אראפ גענומען די פאות. במה דברים אמורים, באיש המגלח, א מאן וואס ער שערט אפ א צווייטן, ער איז מחויב פארן אפשערן ווייל דאס איז א לאו שיש בו מעשה, אבל איש המתגלח, א מענטש וואס ער לאזט זיך שערן, אינו לוקה האט ער נישט קיין מלקות ווייל דאס איז א לאו שאין בו מעשה, אלא אם כן סייע למגלח, אויסער טאמער ער האט צוגעהאלפן, ער האט אנגעגרייט די האר און געוויזן און זיך צוגעהאלפן, אזא איינער האט דאך זיך יא געטון א מעשה, איז ער יא מחויב. והמגלח את הקטן, אויב אן ערוואקסענער מענטש שערט אפ די פאות פון א קליין קינד, לוקה באקומט דער שערער מלקות. זאגט דער רמב ם האשה שגילחה פאת ראש האיש, טאמער א פרוי האט אפגעשוירן די ווינקלען פונעם קאפ פון א מאן, או שנתגלחה, זי איז אליין געווארן אפגעשוירן אדער זי האט זיך אליין אפגעשוירן פטורה איז זי פטור, זאגט די כסף משנה, די שנתגלחה פטורה מיינט נישט נאר אז מען איז פטור, אבער עס איז דא עפעס א איסור דרבנן, עס איז מותר לכתחילה, א פרוי מעג זיך אליין אפשערן, אבער שגילחה פאת ראש האיש, דארט איז יא שייך די פטורה, ווייל א איסור דרבנן איז יא דא פאר א פרוי, אפצושערן א מאן. שנאמר, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך, איר זאלט נישט אראפנעמען די ווינקלען פון די האר פונעם קאפ, און אויך נישט פארדארבן די עקן פונעם בארד, איז כל שישנו בבל תשחית, איינער וואס איז אין כלל פון דעם איסור פון אראפ נעמען די האר פון די בארד, ישנו בבל תקיף האט אויך דעם איסור פון אראפ נעמען די פאות, אבער ואישה שאינה בבל תשחית, ביי איר איז נישט נוהג די בל תשחית לפי שאין לה זקן, זי האט דאך נישט קיין בארד, אינה בבל תקיף איז זי אויכעט נישט אסור און ס'איז נישט דא אויף איר א חיוב פון ארונטער נעמען פאות. לפיכך העבדים, קנעכט, וואס געווענליך איז א עבד כנעני מחויב במצוות כאישה, איז לכאורה וואלט ער ווען געדארפט זיין פטור דא פון אראפשניידן די פאות, אבער הואיל ויש להם זקן ביי זיי איז יא דא א בארד, זענען זיי דאך יא אין כלל פון בל תשחית, זענען זיי אויכעט אסורים בהקפה און זיי טארן זיך נישט לאזן אראפנעמען די האר פון די פאות. זאגט דער רמב"ם כל מצוות לא תעשה שבתורה, יעדע לאו אין די תורה איז אחד אנשים סיי מענער ואחד נשים און סיי פרויען חייבים זענען מחיוב חוץ מבל תשחית דאס הייסט פארדארבן די האר פונעם בארד ובל תקיף מיינט אראפנעמען די האר פון די פאות און בל יטמא כהן למתים אז א כהן זאל זיך נישט מטמא זיין צו קיין מתים דאס איז אויכעט א זאך וואס גייט נאר אן ביי מענער און נישט ביי פרויען וכל מצוות עשה שהיא מזמן לזמן, ס'איז א זמן גרמא וואס האט צו טון מיט די צייט, ואינה תדירה ס'איז נישט קיין שטענדיגע מצוה, נשים פטורות זענען די פרויען פטור, חוץ מקידוש היום, מאכן קידוש, שבת, ואכילת מצה און עסן מצה בלילי הפסח, ואכילת הפסח עסן דעם קרבן פסח ושחיטתו און שעכטן דעם קרבן פסח, והקהל, דאס הייסט מ'האט זיך פארזאמלט דעם אכטן יאר פון שמיטה, דארטן סוכות צו הערן דעם קעניג פארליינען משנה תורה ושמחה, און די שמחה וואס מען דארף האבן ימים טובים, שהנשים חייבות, די זאכן לערנט מען ארויס פון פסוקים אז די פרויען אליין זענען אויכעט מחיוב אפילו עס איז א מצוות עשה שהזמן גרמא. מוסר לערנט מען ווייטער אין ספר חרדים. כתוב ס' שטייט א פסוק אין תהלים הנחמדים מזהב ומפז רב, די תורה איז גליסטיגער ווי גאלד און גינגאלד, בא להלהיב לב העם, ער וויל דא אויפפלאמען די הערצער פונעם פאלק, זהב להם, וואס די מענטשן האבן דאך גאלד, הממלאים בתיהם כסף, זיי פילן זיך אן זייערע הייזער מיט זילבער, וויל מען זיי זאגן, שבעולם הבא אויף יענע וועלט, מטבע הזהב והכסף הגשמי בטל, די אלע גאלד און זילבער וואס דו האסט דא, דאס איז גארנישט ווערד, אינו שווה כלום, לכן יזדרזו זיי זאלן זיך צופלייסן לזהב ולכסף אשר שם, קונה זיין אזעלכע מיני גאלד און זילבער וואס איז דארטן ווערד, להוליך בידם מיטצוטראגן מיט זייערע הענט, והיינו דאמרי רבותינו ז"ל, צדיקים מסגלים תורה און מצוות און מעשים טובים, די צדיקים כאפן אריין אויף די וועלט תורה און מצוות און מעשים טובים, וכן, די אויספיר פונעם פסוק דארטן, קום, הוא אוהבי תענוגים, ער קומט רעדן צו די מענטשן וואס האבן ליב פארגעניגן, יתלהב לבם, ער וויל אויפפלאמען זייער הארץ לבקש להם תענוג, זיי זאלן זוכן דעם ריכטיגן תענוג, דכתיב אויף דעם זאגט ער ומתוקים מדבש, ונופת צופים, אז די תורה איז נאך זיסער ווי האניג. כתיב ס'שטייט א פסוק את האלוקים התהלך נח היינו שהיה מתבודד עם יוצרו ער איז געגאנגען נאר מיטן אייבערשטן ואין לו חבר עם בני אדם ער האט נישט געהאט קיין שייכות מיט מענטשן אי נמי אדער קען זיין מרוב הרגלו בהתבודדות ווייל ער איז געווען אזוי צוגעוואוינט זיך מתבודד צו זיין איז אף כשהיה בתוך בני אדם אפילו ווען ער איז יא געווען צווישן מענטשן לא היו מטרידין דעתו זיי האבן אים גארנישט געשטערט כי היו כלא היו בעיניו זענען געווען ביי אים אין די אויגן כאילו זענען גארנישט דא והיינו דאמר המשורר, דאס איז די פשט וואס דער משורר האט געזאגט, דאס איז א פיוט וואס דער אבן עזרא האט מייסד געווען, בעמדי תוך קהלך, ווען איך שטיי צווישן דיין פארזאמלונג, צור לרומם, באשעפער איך וויל דיך דערהייבן, לך אכרע צו דיר וועל איך קניען ואכוף ראש וקומה און איינבייגן דעם קאפ און דעם געשטעל. כלומר ער האט געמיינט צו זאגן, ואין חברתם מטרדת אותי, אפילו איך שטיי צווישן א עולם, ווער איך נישט געשטערט פון זיי, להתפרד מחשבתי ממך, אז מיין מחשבה זאל אפגעטון ווערן פון דיר. כי כל העולם ווייל די גאנצע פאלק איז עדרי צאן, יעדער איינער איז אזוי ווי א סטאדע שעף, והוא יתברך הרועה לבדו, נאר דער אייבערשטער ער איז דער פאסטוך ומשגיח על כל פרטי ופרטי, אויף יעדן איינצעלנעם מענטש טוט ער אכט געבן, וכל פרט און יעדער פרט פאר זיך, אין לו להשגיח האט ער נישט וואס זיך אומצוקוקן אויף א צווייטן, אלא על הרועה, יעדער דארף ארויפקוקן אויף דעם פאסטוך, כי הכל שווין לפניו, אלע מענטשן זענען אייניג ביי דעם אייבערשטן, ואין יתרון לזה מזה, קיינער האט נישט קיין מעלה איבער דעם אנדערן כלפי דעם אייבערשטן. והיינו דאמר דוד המלך עליו השלום, השם רועי, דער אייבערשטער איז מיין פאסטוך, לא אחסר, איך האב נישט קיין שום חסרון, איך האב די זעלבע חשיבות ווי א צווייטער איד ביים אייבערשטן, כי איני חסר, ס'פעלט מיר גארנישט, כי כולנו שווין אונז זעמיר אלע אייניג. וכמו כן, נאך א זאך האט ער געמיינט ארויסצוברענגען, כי רועה אותי בפרטות, דער אייבערשטער שפייזט מיך און ער טוט מיך פירן, בפרטי פרטיות, כמו לשאר ברואיו, פונקט ווי די אנדערע ברואים טוט ער שפייזן באזונדער, די זעלבע זאך מיר אויכעט. גם כי אלך בגיא צלמות אפילו איך גיי אין די טאל פונעם שאטן פון טויט לא אירא רע האב איך נישט מורא פונעם שלעכט, כי אתה עמדי ווייל דו ביסט מיט מיר, ואין מי שיכול להזיקני בלא רשותך, ס'איז נישט דא ווער ס'קען מיך שעדיגן אן דיין רשות באשעפער. ומי שמכה אפילו דער וואס שלאגט מיך, הוא רצועה ושבט, ער איז נאר א ריטל אדער א שטעקן, שהרועה מכה אותי בה, דער פאסטוך שלאגט מיך און ער נעמט דעם אנדערן מענטש פאר א שליח אויסצופירן זיין באפעל. על דרך ווי ס'שטייט אין פסוק הוי אשור שבט אפי, דער אייבערשטער האט געזאגט, אשור, די מלוכה פון אשור, זיי זענען געווען די ריטל פונעם אייבערשטנ'ס צארן. וכתיב ס'שטייט אויכעט א פסוק השם אמר לו קלל את דוד שטייט ביי שמעי בן גרא, דוד המלך האט זיך גארנישט אויפגערעגט אויף אים, ער האט געוואוסט אז דער אייבערשטער האט אים אונטערגעשיקט. ואם כן, דאס איז די פשט, שבטך ומשענתך המה ינחמוני, איך ווייס אז דאס איז דיין שטעקן, דאס איז דיין ריטל, און זיי מיינען נישט מיר שלעכט צו טון נאר ווייל דו האסט געהייסן, און דאס איז די גרעסטע נחמה ביי מיר, גראדע אין ספר החרדים אליין שטייט נישט די ווארט ינחמוני, ס'קען זיין אז דער חיד"א האט דאס צוגעלייגט צו ענדיגן מיט א דבר טוב, אבער עס איז אויך א געוואלדיגע טרייסט ווען מען ווייסט אויף יעדן קלאפ וואס ס'קומט אן אויף א מענטש אז דאס קומט אלעס דירעקט פונעם אייבערשטן אויפן באפעל, אז מען דרייט זיך אויס האט שוין די צאנזער רב געזאגט און מען זעט אז דער חבר איז דער וואס קלאפט אין רוקן, טוט עס גארנישט וויי, פארקערט, מען פרייט זיך.